גערעדט וועגן דעם פראצעס פון אייער שאפן, פון דעסטוועגן וואלט איך געוואלט אביסעלע נענטער צוגיין, קאנקרעטער, צו דעם אופן ווי אזוי איר שרייבט אייערע לידער. איר ווייסט מסתמא אז ווערלען האט אמאל געזאגט אז בעת מען שרייבט א ליד זאל מען וואס מער אכטונג גיבן אויף דער מוזיק, אויף דעם קלאנג פונעם ליד, און דער זין, דער מיין, די באדייטונג פון ליד וועט שוין אליין אויף זיך אכטונג געבן. איר האט פריער גערעדט וועגן דעם אז די לענגערע לידער ביי אייך איז די קאנצעפציע דער סאמע וויכטיגסטער עלעמענט. איז וואלט איך געוואלט וויסן, בעת איר שרייבט א ליד בכלל, קליינס אדער א גרעסערס, וואס איז ביי אייך וויכטיגער, די מוזיק צי דער זין? פאראנען געוויסע ארויסזאגונגען, טאקע ווי ווערלענס און אנדערע, וואס האבן גערעדט אויף די פראבלעמען פון אט די סובסטאנצן וואס שטעלן צונויף דאס ליד. ביי ווערלענען איז באקאנט אז אלע ווייסן אז ער האט אלצדינג רעדוצירט צו מוזיק, אלץ איז מוזיק האט ער געזאגט אין איינע פון זיינע זאגעכצן וועגן פאעזיע. אבער קודם כל דארף מען אינזין האבן אז מיר ווייסן נישט אויף ווי ווייט אויך ווערלען איז געווען אביעקטיוו. ער האט עס באגרינדעט אויך אויף א ספעציפישער מוזיק. ווארום מוזיק אנטוויקלט זיך אויכעט. מען קען נישט זאגן און רעדנדיג וועגן דער גויע וועגן דער נישט אידישער פאעזיע, די מוזיקאלישקייט, אז טי עס עליאט'ס מוזיקאלישקייט איז די זעלבע ווי ווערלען'ס, ס'איז נישט געווען אבסטראקט גערעדט, ווערלען האט אינזינען געהאט די ספעציפישע מוזיק, אין טערמינען פון אונזער פאעזיע וואלט איך געזאגט אז די יונגע זענען געקומען אמנענטסטן צו דער מוזיק, צו יענעם סארט מוזיק וואס ווערלען האט אינזינען געהאט, דאס קלאסישע ליד, דאס געגראמטע ליד, די קאמער שטימונג, ווי די טשעימבער מוזיק און און א ספעציפישע מוזיק האט ער אינזינען געהאט. גאר אן אנדערע מוזיק איז געווען ביי די אינזיכיסטן. שוין געווען אן אנדערע מוזיק וואס האט געהאט צוטאן פאר וואו איך האט ארויסגעוואקסן ווייל זיי האבן אויך אויפגענומען אפילו טעמאטיק האבן זיי אויפגענומען אנדערשדיגע און א אנדערשדיגע טעמאטיק האט זיך געפאדערט פאדערט אויך נאטירליך א זעלבסטפארשטענדליכקייט האט אויך געמוזט האבן אן אנדערע באהאנדלונג פאראן א קאקאפאנישקייט זיי האבן מער געווען גענויגט צו דער גרויסער שטאט צו דעם אורבאניזם, און במילא האט מען נישט געקענט נוצן איין און די זעלביגע מוזיק פאר פארשידענע סטראווינסקי און באך. פערזענליך, בעת איר שרייבט א ליד, וועט איר מקריב זיין דעם זין צוליב דער מוזיק אדער די מוזיק צוליב דעם זון? איך פרוביר צוצופאסן, איך ווייס נישט אויף ווי ווייט מיר געלינגט דאס, אבער איך פרוביר צוצופאסן די מוזיק צו דעם ענין און די מנהל צו דער מוזיק. און נאך א זאך, איך האב זייער ליב, איך ווייס נישט, און איך ווייס, לאמיר זאגן, איך האב נישט ליב צו ליינען לידער וועלכע זענען, יעדנפאלס לאנגע לידער וואס זענען נאכאנאנד אויסגעמאסטן מיט דער זעלבער מעטריק און מיט דער זעלבער מוזיקאלישקייט. איך באמי זיך, איך מיין, מיך ארט נישט אין מיינע לידער אז ס'פעלט מיר אפטמאל א זילב. איך מעסט די לידער לויט מיין אייגענעם ליינען, וואס איך וויל אקצענטירן, צי עס געלינגט מיר יא צי נישט, דאס קען פאר דעם קען איך נישט גאראנטירן, אבער איך פרוביר צו אן אינערליכע מוזיק וואס קוקט נישט אויף אן איבעריגע זילב וואס איז נישט וואס האט נישט מורא עובר צו זיין אויף אן איבעריגער זילב ווייניגער צי אויף מערער א זילב אין א שורה, איך דיקטיר דאס אזוי ווי איך ליין לויט דעם אטעם פון מיין ליינען, לויט דעם ריטעם פון ווי אזוי איך נעם אויף דאס וואס איך זאג, שטעל זיך אפ פויזעס נישט לויט קיין אויסגעלערנטע אויסשטודירטע מעטריק און פאעטיקס, נאר ווי איך וואלט געזאגט ווי מיין בלוט דיקטירט מיר. כ'ליין דא א ליד און אויב דאס ליינט זיך לויט מיין אייגענעם אויער און אין מיין ליינען אין פראצעס פון מיין ליינען אקצענטיר איך דאס וואס כ'האב געוואלט און גיי פארביי לייכט דאס וואס כ'האב געוואלט באטראכט איך דאס אז דאס איז א דערפאלגרייך ווי דער זין האט געפונען די האט האט זיך הארמאניזירט מיט דער מוזיק. איך האב ליב געבראכנקייט און האב ליב פאוזעס דארטן, איבערגעבראכנקייט אין א ליד און אן א שליף א ליד וואס ליינט זיך טראך טראך טראך טראך און גייט נאכאנאנד מיט דער זעלבער מעטריק אן ספעציעלע אקצענטירונג איז דאס ביי מיר א מינוס אין לאנגע לידער. איר זענט. איך וויל אייך איבערשלאגן, איך באמי זיך גיכער נישט צו זינגען דאס ליד, ס'זאל זיין געזאנג אבער נישט זינגען דאס ווי שמועסן דאס ליד, רעדן, קאנווערסאציע, גיכער ווי ס'זאל זיך זינגען מיט א ניגון. אגב, אויב דאס איז די פראגע וואס איך האב אייך געוואלט פרעגן. גרינבערג אין שייכות מיט א מוזיק און מוזיק סוף כל סוף איז מוזיק פון ווארט איך וויל פרעגן עפעס וועגן אייער שפראך איר זענט שוין אין אמעריקע לאנג איר ווייסט אז אין די לעצטע צייט און אפילו ביי אונז אין אמעריקע באדייטנדע פאעטן האבן געשטרעבט וואס מערער צו לאקאלייזירן זייער שפראך, וואס מערער אריינצוברענגען דעם היימישן דיאלעקט, דעם היימישן אידיאם. וואס הערט זיך ביי אייך אין דעם פרט? וואס טראכט איר וועגן אייער שפראך? איז אייער שפראך אויכעט א בעסאראבער שפראך, א ליפקאנער שפראך, צו עס איז מער אזא מין גאר אינגאנצן אַן אַנדערע, אַ ליטעראַרישע שפּראַך. מײַן שפּראַך איז גיכער אַ ליט. איך װײס נישט פּינקטלעך צי אַ ליטעראַרישע שפּראַך, אָבער זי נישט. כ'װאָלט נישט געזאָגט אַז זי האָט די ספּעציפֿיש בעסאַראַבישע אידיאָמען, די ספּעציפֿיש ב בעסאַראַבישער קאָלאָריט, אָבער ס'איז דאָ אַ סיבה דערפֿאַר. איך האָב פֿאַרלאָזט בעסאַראַביע זער יונג און איך װיל נישט אַז איר זאָלט מיך שלעכט פֿאַרשטײן, נישט װאָס כ'האָב נישט געקענט קײן ייִדיש, ס'הייסט מ'האט נישט געקענט אין א בעסאראבער שטעטל קיין אידיש, אבער באוואוסזיניג כאווען אידיש אלס אן אינסטרומענט פון נאכדעם צו שרייבן לידער איז גאר אן אנדערע זאך. נאטירליך, כ'האב געשלונגען פאעזיע. אלסדינג וואס איז מיר געקומען אונטער די אויגן, און כ'האב נישט פארשטאנען אלסדינג, אבער מיט די אויגן געשלונגען האב איך אלסדינג. אן אויסערגעווענליכן דערשיטערנדיגן איינדרוק האט אויף מיר געמאכט א באנד געזאמעלטע לידער פון אברהם רייזען, איך ווייס נישט איצטערט צי ס'איז געווען דער באמת גרויסער פאעטישער אויפטו, און איך האלט פון אברהם רייזענען אלס זייער א גרויסן אידישן פאעט, אבער איך רעד איצטערט וואס איז געווען די ווירקונג קען איך אליין נישט עדות זאגן, צי ס'איז געווען דער דראנג אנטלויפן פון קליינעם שטעטל, די בענקשאפטן, דאס מיין צוריקקער קיין קוידאנאוו מיט דער בלאטע, צי דאס האט אזוי שטארק געווירקט אויף מיר, צי דער אמת'ער באנעם פון פאעזיע, פארקערט, דאס האט נישט צוטון מיט רייזען און ס'האט צוטון מיט מיר, וואס איך קען איצטער נישט עדות זאגן צי בין איך דאן געווען אימשטאנד צו באנעמען די פאעטישע ווערט פון יענעם באנד לידער. אבער מסתמא די קאמבינאציע פון ביידע,

ביי פערצן צי ביי פופצן יאר האב איך געזעהן די טיאטער, האב איך געדענקט אז איך דארף ווערן אן אקטיאר, אויפן צווייטן טאג איז עס ביי מיר געווען א גרויסע איבערלעבונג, בין איך ארויסגעגאנגען ביי אונז אויפן הויף און האב פרובירט נאכשפילן דעם אקטיאר וואס איך האב געזעהן, עפעס אין א טראגישער ליבע האב איך אים נאכגעשפילט און האב געוואלט זיך אויספרובירן, האב געדענקט אז מיין בארוף איז דראמאטישע שוישפיל, אבער אז איך בין אנגעקומען קיין אמעריקע תיכף. און האָב אָנגעהויבן בין צוגעפֿאַלן, אַ זשעדנער, אַ דורשטיקער צו אַלצדינג, װאָס איז מיר געקומען אונטער די אויגן, האָב איך געלייענט און ס'איז אַלץ געווען בײַ מיר גרויס און אויסערגעווענלעך, אַזױ שנעל װי ס'איז נאָר געווען אָפּגעדרוקט. װאָס האָט איר געלייענט מער, די, די מאָדערנערע צו די פֿריִער, די קלאַסיקער אַזױ? אַלץ, װאָס איז מיר געקומען אונטער װאָסער אַ בוך, די אַלטע און די, און די נײַע, די, באַזונדערס די נײַע, הויפּטזאַכלעך האָט, האָט מיך געצויגן צו די נײַע. און אזוי שנעל ווי מיך האט אינטערעסירט מיין אייגן לעבן אין אמעריקע און איך בין צוגעגאנגען צו נייער טעמאטיק, איז נאטירליך האב איך נישט געקענט באנוצן די בעסעראבער טערמינען האבן נישט געדינט מיר פאר דעם וואס איך האב געוואלט שרייבן. ווען איך האב גערעדט וועגן ליפקאן מיין היים, דאס איז געווען דאס ערשטע ליד דאן, נאך יארן לאנג זיין אין אמעריקע, וואס איך זאג פארגיב מיר היים וואס איך האב דיך נישט באזונגען, מיך האט אינטערעסירט אלס פאר סעיל, מיך האט אינטערעסירט לאמבארדן, מיך האט פאראינטערעסירט די גרויסשטאט, פארוואס? ס'האט געהאט צו טוען אביסל אויך מיט דעם וואס קומענדיג פון א קליין שטעטל צום ערשטן מאל, די איבערראשונג, דער פסיכישער איבערברוך און די אונטער די נייע אומשטענדן, און א באמיען זיך אויך טאקע צו וועלן באנעמען. די נייע, די נייע סביבה, די נייע אומשטענדן. אבער דא וואלט איך אייך געוואלט פרעגן א פראגע, ווי קומט עס אנדערע פאעטן זענען אויך געקומען פון דער געגנט ווי איר, און ביי זיי איז דווקא, קומענדיג קיין אמעריקע, זייער שארף געווען דער נאסטאלגישער מאמענט, און ביי אייך פארקערט? מיט וואס דערקלערט איר דאס? דאס קען זיך אפשר דערקלערן דערפאר וואס איך בין אנגעקומען קיין באסטן

קונסט פראבלעמען אזוי ווייטער. די צווייטע זאך האט עס צו טון מיט א ריין פסיכאלאגישן קאנצעפציע וואס דאס וואלט אפשר געקענט א פסיכאנאליטיקער לייזן. מיר איז דא געגאנגען, איך קום, מיין איך, דא איז נישט קיין פראגע פון בארימען זיך, עקאנאמיש האט זיך מיר געלעבט זייער גוט, און נאכדעם וואס איך בין נאך געווען אין אמעריקע צען טעג איז מיר אויסגעקומען צו שלאפן אויף דער גאס נישט האבנדיג קיין היים און ס'אפשר געווען אז דאס מער ווי עפעס אנדערש וואס ס'האט קאנדיציאנירט, כ'האב פאר א לאנגער לאנגער צייט נישט געשריבן אהיים קיין בריוו אויכעט, און דאס אפשר האט קאנדיציאנירט וואס איז געווען צו ווייטאגדיג זיך צוצורירן צו דער פראגע, איז דאס איז דער איינציגער ענטפער וואס איך קען אפשר געבן אויף דעם. אבער ווי איר זאגט האט זיך אייך אין דער היים געלעבט אזוי גוט און דא אין אמעריקא אזוי שלעכט, האט זיך דווקא געדארפט פארשטארקן די היימבענקשאפט. אין זיך איז געווען די היימבענקשאפט,

פון האלפערן צו לייוויק צו אנדערע דארטן, ס'איז נישט קיין פראגע, איך בין נישט ווי איר ווייסט אביעקטיוו אין דעם זינען און אויף באנעמען די מוסטער פון יעדן איינעם מאני לייבן און שפעטער די אינזיכיסטן, ס'איז נישט קיין פראגע פון אויסטיילן, איך בין נישט קיין געטער דינער, ס'איז א פראגע וואס איז געווען גוט פאר מיר, און וואס כ'האב געקענט אין זיך ארייננעמען און וואס האט מיר וואס כ'האב געקענט איבערלעבן. אבער ווי איר ווייסט אויב איך בין א גרויסער חסיד האב איך אנגעשריבן א בוך וועגן האלפערן אבער אויף וויפיל מיר דאכט זיך אויס איז נישטא קיין שום האלפערנס איינפלוס אין מיין דיכטונג. כ'האב אויך געוואלט די פראגע פרעגן אז ווי קומט עס טאקע וואס איר וואס איר זענט אזא מין גרויסער חסיד און פארעהרער פון האלפערן איז זיין איינפלוס אם ווינציגסטנס אין אייערע לידער? ווייל איך האב דערפאר איז אלסדינג ווייל דאס האט אויך צוטון מיט מיין קריטישן קוק אויף זאכן. ס'איז נישט נאר וועגן האלפערן, איך קען זאגן דאס וועגן מיר, וועגן לייוויקן, איך קען דאס זאגן וועגן שעיקספיערן, איך קען דאס זאגן וועגן מאני לייבן, איך קען דאס זאגן וועגן וועם איך האב פרובירט און פרוביר עד היום געפינען זיך. ס'האט נישט צוטון מיט מיין דרך ארץ און מיט מיין ליבשאפט און מיט מיין אנערקענונג פאר אנדערע פאעטן. ס'האט אבער צוטון אז דאס אלס, דאס זענען נישט געווען קיין מיטלען און ס'איז נישט געווען קיין מאטריאל וואס האט מיר געקענט דינען און וואס איך האב זיך געקענט מיט דעם באנוצן. כ'האב זיך געוואלט און נאך איצטערט פונקט ווי פריערער, זיך דערבעווען, דערגרונטעווען צו דעם וואו איך בין איך און וואס איך קען אויפטאן לויט מיינע מעגליכקייטן און וואס איז כאראקטעריסטיש פאר מיר. אבער פון דעסט וועגן צו וואסער א שולע אדער ריכטונג אדער גרופע פאעטן האלט איר זיך אמנענטסטן, מיר דאכט זיך אבער אריינגענעמען אז איך האב אריינגענומען אין מיין ליד דאס בעסטע פון די יונגע און דאס בעסטע פון די אינזיכיסטן וואס האט געדינט ווי איך האב פריער געזאגט וואס האט געדינט מיין ליד מיין ליד איז נישט רידזשיד ריגיד און שטרענג קלאסיש און ס'איז אויך נישט עקסטרעם ווי די אינזיכיסטן זענען אמאל געווען וואס האט מיט די איבערגעבראכענקייט און סיי די ווייכקייט די לירישקייט זאג נישט אז ווען איך אז מיר איז געלונגען אויסצונוצן, אבער אריינגענומען אין זיך וואס פאעזיע איז און וואס איך האב געדארפט פאר מיין ליד און וויפיל איך האב עס געקענט אויסנוצן, אבער זיך נישט אפגעשלאסן אין א ווינקלדיגקייט. און נאטירליך אויך פון דער אמעריקאנער פאעזיע און פון דער ענגלישער פאעזיע, איך האב אסאך געלערנט אין מיין לעבן. צום שלוס, מיין ליבער אליעזר, וואלט איך געוואלט פרעגן א פראגע, אפשר דאס איז א אינטימע פראגע. אין אייערע לעצטע לידער, ביינאכטיגן דיאלאג, באדויערט איר זייער שטארק דעם גורל פון אידישן פאעט. אייער ליד די שרייב מאשינקע, איר האט א ליד וועגן דער קאפעי, איר האט א ליד, איר האט אסאך מאל ווי איר באדויערט דעם גורל פונעם אידישן פאעט.

וואלט איר איינגעזאגט אז איר באדויערט יא וואס איר האט געזונגען דאס אידישע ליד? איד, מיין באדויערן קומט קיינמאל נישט און האט קיינמאל נישט צו טאן מיט דעם ערפאלג. איך האלט, איך באטראכט די אנטוויקלונג פון דער אידישער פאעזיע און ווי איר האט מיך דא, אזוי צו זאגן, פארגעשטעלט, און נישט וואס איר האט מיך פארגעשטעלט. איר ווייסט, און איר ווייסט פונקט אזויפיל וויפיל איך, און איך בין פונקט אזוי אויכעט גוט באקאנט, איר זענט נישט פון יעניגע וואס. וואס האבן זיך באגרעניצט אין זייער וויסן בלויז מיטן אידישן ליד, איר זענט פונקט אזוי גוט באקאנט מיט אט די אלע ווינקלדיגסטע ווינקלדיגקייטן פון דער ענגלישער, אמעריקאנער פאעזיע און פון פראנצויזישער פאעזיע אין איבערזעצונגען, פונקט ווי איך, און דערפאר ווייס איך אז איר וועט אויך, כ'בין זיכער, איך ווייס נישט, אבער איך בין זיכער אז איר וועט מיט מיר איינשטימען.

און ס'נישט קיין גוזמא נישט דערפאר ווייל איך שרייב אידישע לידער און ווען איך רעד וועגן באדויערן איר פרעגט מיך איך, ס'נישט קיין באדויערן פאר זיך, ס'איז דא א ווערט וואס איר פילט, ס'איז ווי איר גייט פארביי אמאל אין הארבסט און זעהט אמאל בלומען אפגעוועלקט און אזוי איז פונקט פארקערט, איך גיי דורך דער אידישער פאעזיע, נעם אויף און טראכט איצטער אין טערמינען פון פאעטן פון דעם און יענעם און ווערק, און ס'פארדריסט מיך פשוט. ווי אזוי האט ער די וואונדערליכער אט דער וואונדערליכער נס פון דער אידישער פאעזיע, בכלל די אידישע ליטעראטור, אין דעם פאל רעדן מיר וועגן פאעזיע, איז נישט נאר נישט אפגעשאצט געווארן, מיר האבן טענות אלעמאל צו די אומות העולם, און דא וויל איך אייך אויך זאגן, אז גראדע אזעלכע וועלכע זענען ביי אונז אזוי, מ'קען זיי כמעט דערקלערן פאר שאוויניסטן, אבער זיי האבן טענות צו די אומות העולם פארוואס מען אנערקענט זיי נישט און פארוואס מען דער האט געקריגט דאס און דער. איך האב טענות, מיינע טענות זענען צום אידישן ליינער און צום אידישן פאלק און צו אונזערע אייגענע. און פון דעם שטאנדפונקט קומט דער טרויער אין מיין שרייב מאשין. און איר ווייסט, און מיר האבן דא גערעדט און אזוי ווייטער, איך האב אריינגעקוקט אין מיין לעבן אין אנדערע ביכלעך, פארוואס נישט?

כ'הער קען מען שרייבן אין א שפראך, אין דער גאנצער געשיכטע, וויפיל מיר איז באקאנט, און כ'האב געליינט ביי אנדערע, איז נישטא, נאטירליך, מענטשן וואס זענען אריבערגעקומען, אפילו זייער יונג, האבן זיך אויסגעלערנט און האבן געשריבן אמאל עסייען, אמאל א מיטלמעסיגן ראמאן, אמאל א מיטלמעסיגע דערציילונג, און מיט זעלטענע אויסנאמען איר ווייסט דער פאל פון קאנראדן איז נאכאמאל וואס מען ווייסט נישט פארכעט פונקטליך אלע איינצעלהייטן אפילו אז יא איז דער איינציגער אויסנאם באשטעטיגט נישט דעם באשטעטיגט בלויז דעם כלל און אזוי ווייטער אבער וואס הייסט איז מיר קיינמאל גארנישט געקומען אויף ווייל איך ווייס שוין אפגערעדט אפילו טעכניש אפילו טעכניש וואס מיינט עס שרייבן אין א שפראך וואס מיינט עס שרייבן בלויז זיך קענען דערקלערן מאכן צו פארשטיין

אונטער אונזערע אומשטענדן, באטראכטן זיך אלס א מיטגליד, אלס איינער וואס באלאנגט צו דער משפחה אין דעם גרויסן נס, איז עס באטראכט איך דאס פאר א גרויסן כבוד, און פאר באמת א א גורל'דיגן כבוד. און נעם אן מיין גורל און איך ווידערהאל, מיין באדויער איז צו אידישן מענטשן, צום אידישן ארום, וואס באנעמען נישט און איך רעד נישט, איך האלט נישט קיינמאהל אז איין גרויסער פאעט, שעיקספיר וואלט נישט געווען די ענגלישע ליטעראטור, און דאס איז אפטמאל דער טעות ביי אונז ווען מען רעדט וועגן קונסט פראבלעמען, און עס איז נישטא אביסל די קאלעקטיווע אחריות און די ווייטערדיגע זאך אז ליטעראטור, מיר דארפן נישט אריינגיין אין דעטאלן, איז די אטע די קאלעקטיווע שאפונג פונעם גאנ פון אלעמען וואס נעמט צונויף דאס פאזיטיווע פונעם גרעסטן ביז דעם קלינסטן, איך זאג דעם קלינסטן וואס האט אויך האט ביי פאזיטיוו בייגעטראגן צו אטע דעם נס. און דא נעם איך אן מיין גורל, אין דעם זין נעם איך אן מיין גורל מיטן מיט די גרעסטע מיט די גרעסטן באדאנקשאפט וואס איז מיר באשערט געווארן. איך דאנק אייך גרינבערג. שיינעם דאנק אייך וואס איר האט מיר געבן די געלעגנהייט, אטע דא מיין פריינט, חבר און קאלעגע טאבאטשניק, וואס איר האט מיר געבן די געלעגנהייט זיך אויסצורעדן, זיך דורכצורעדן און אויך פארליינען דא א טייל פון דעם וואס איך באטראכט פון מיינע בעסטע לידער.